ספר עמוס פרק ו' פרשה י ז, די פרשה איז בעיקר א נביאה א תוכחה אויף די אידן פון שומרון אפשר אויך פון יהודה פון ציון וואס זיי כאפן נישט וואס גייט דא פאר זיי זיצן זיך רואיג נישט זיי כאפן וואסערע צרה קען קומען אויף זיי נישט זיי נעמען קעיר פון די ארעמעלייט לכאורה. ער זאגט אזוי הוי השאננים בציון והבוטחים בהר שומרון די וואס זיצן רואיג שאנן ושקט אין ציון אדער זיי זיצן בוטחים מלשון בטחון זיי זיצן רואיג פארזיכערט אין הר שומרון זיי פילן זיך פארזיכערט יא זיי זענען נאך נישט פארזיכערט נקובי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל זיי רופן זיך נקובי זיי רופן זיך ראשית הגוים די הויפט די ערשטע פון די גוים פון די פעלקער און זיי זענען בית ישראל, אדער צו זיי קומען בית ישראל ווייל זיי זענען די חשובים, מען קומט צו זיי זיך בעטן עצות טובות. ער זאגט אזוי, עברו כלנה וראו, ולכו משם חמת רבה, ורדו גת פלשתים, גייטס ארום אין די נעיבארינג געגנטער אין כלנה אין חמת רבה, ס'איז געווען א שטאט וואס האט געהייסן חמת רבה, אין פלשתים אין גת, גייטס ארום זעהטס, הטובים מן הממלכות האלה, אם רב גבולם מגבולכם, זענען זיי בעסער גרעסער פון ענק, זענט עטס בעסער פון זיי, איז זייער גבול, זייער גרעניץ עפעס גרעסער פון ענקערס, אין אנדערע ווערטער זיי קענען האבן א מפלה, זיי זענען נישט אזוי, פירן זיך נישט ריכטיג, און דו קענסט אויכעט. און וואס טוהן ענק, המנדים ליום רע, ותגישון שבת חמס, אסאך פירושים אויף דעם פסוק,

פארשטינקען אויף ענקערע בעטן, ואוכלים כרים מצאן, ועגלים מתוך מרפק, און עסן גרויסע פעטע צאן און עגלים, מתוך מרבק וואס דאס איז א פלאץ ווי מען טרעפט די עגלים און פרעסן, הפורטים על פי הנבל, כדוד חשבו להם כלי שיר, און עטס שפילט אויף א נבל, אויף די כלי שיר, און עטס רעדט זיך נאך איין עטס זענט אזוי ווי דוד, יא דוד המלך האט געזינגען שיינע ניגונים שירות ותשבחות, אבער ענק זיצן ביי ענקערע סעודות און ענקערע פארטיס און עטס מיינטס נאך אז ענק זענטס דוד אויכעט השותים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו עטס גיסט טרינקט זיך וויין אין גלעזלעך און ענק זעצט זיך באזאלבטס זיך מיט די בעסטע שמן ראשית שמנים ולא נחלו על שבר יוסף עטס ווערטס נישט קראנק עטס כאפטס נישט עטס ווארטס נישט אויף די צעבראכנקייט, אויף די בראך וואס וועט קומען צו יוסף, צו אפרים, לכן, עתה, וואס וועט געשען יעצט, יגלו בראש גולים, עטס האט געוואלט זיין די ראשים, יא, עטס וועט זיין דער ראש פון די גולים, וסר מרזח סרוחים, די טרינקאכץ פון די סרוחים, פון די וואס ליגן אזוי פארשטינקען אויפן בעטן, גייט אוועק גיין. יעצט, צו די מענטשן וואס זיי זיצן אין זייערע שיינע הייזער אזוי רואיג, און זיי פרעסן, געבט דער אייבערשטער תשובה, נשבע אדני אלהים בנפשו, דער אייבערשטער שווערט מיט זיך אליינס, בנפשו, בעצמו, נאום אדני אלהי צבאות, מתאב אנכי את גאון יעקב, וארמנותיו שנאתי, איך האב פיינט די גאוה, די גאון פון יעקב, זייערע פאלאצן האב איך פיינט, והסגרתי עיר ומלואה איך וועל פארשפארן, ס'הייסט והסגרתי מיינט אזוי ווי, לא תסגיר עבד אל אדוניו, איך וועל אוועקגעבן פאר די פיינט די גאנצע שטאט מיט אלעס אין איר. והיה אם יותרו עשרה אנשים בבית אחד ומתו ס'וועט בלייבן צען מענטשן אין איין הויז זיי וועלן שטארבן ונשאו דודו ומסרפו נאך ווערטער וואס נישט קלאר דודו איז זיין חבר ומסרפו אפשר דער וואס פארברענט אים ס'האט מיט א סמך ס'איז אויך שווער דער וואס וויל אים צאמנעמען להוציא עצמים מן הבית מ'גייט ארויס שלעפן די טויטע מענטשן זייערע ביינער פון די הויז ואמר לאשר בירכתי הבית זאגן פאר דער וואס איז אין די הויז העוד עמך ס'דא נאך ואמר אפס זאגן ס'איז נישט דא גארנישט. ואמר הס כי לא להזכיר בשם אדני, אויכעט נישט קיין קלארע דיאלאג, ס'זעהט דא אויס אז ס'רעדט זיך וועגן א סיטואשען אז ער זאגט אז ס'גייט זיין אזעלכע הריגות מ'עט ארויסשלעפן אלע טויטע גופן פון די הויז און ער'ט ממש זאגן אה זאג נישט רעד נישט ווייטער ס'איז נישט דא מער קיין קיין טויטע מענטשן דא און דא פירט ער אויס דאס די נעקסטע פרשה יט ח כי הנה אדני מצוה די אייבערשטער הייסט והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים די גרויסע הויז וועט ווערן קליינע שטיקלעך די קליינע הויז נאך קלענערע שטיקלעך און ער פרעגט א שאלה, הירצון בסלע סוסים, אם יחרוש בבקרים, קען מען דען לויפן סוסים, פערד, אויף א סלע, סלע איז אויף א שטיין, פערד קען לויפן ווי ס'איז נארמאל דא ערד, אבער אויף שטיינער אויף בערג קענען זיי נישט לויפן, קען מען דען חורש זיין בבקרים, ס'הייסט אויף די סלע, קען מען דען חורש זיין מיט בקר אויף א סעלא? מ'קען נישט, כי הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה, ענק האבן פארדרייט, איבערגעדרייט די משפט, וואס אנפלאץ אזוי ווי מ'קען, ס'וואלט געדארפט קענען וואקסן, ס'איז א משל, יעצט האבן זיי געדרייט פאר ראש, פאר. און װײ ראש פֿאַר ביטערע גראָזן, און די פּרי צדקה, די פּירות, װאָס װאָלט געדאַרפֿט זײַן גערעכטיקײט, האָט מען געמאַכט פֿאַר לענה פֿאַר ביטערע גראָזן אױכעט. דאָס הײסט, ענק האָבן גע װאָס האָבן ענק געמײנט? ענק טוען זאַכן, װאָס די תוצאות, װאָס מע קען זיך יעדער אײנער פֿאַרשטײן, איז שלעכטע תוצאות, ענק מאַכן זײט אײַן, וואס מען זייט איין דאס באקומט מען השמחים ללא דבר האומרים הלוא בחזקנו לקחנו לנו קרניים ענק פרייען זיך אויף גארנישט ענק זאגן נאך אונז זענען שטארק אונז האבן זיך גענומען קרניים ס'דא וואס זאגן אז לא דבר און קרניים זענען נעמען פון שטעט וואס זיי האבן כובש געווען דערווייל כי הנני מקים עליכם בית ישראל נאם אדני אלהי צבאות גוי איך שטעל ארויף ענק אויף א פאלק ולחצו אתכם מלבוא חמת עד נחל הערבה די גאנצע פייער זעט אויס די מענטשן וואס זענען געלעגן אויפן בעטן אויכעט געווען אזעלכע כובשים וואס האבן געהאט גרויסע גבולים אויף דעם זאגט ער וואס רעדסטו דען ביסט עפעס בעסער פון א צווייטן דו האסט עפעס אנדערע גבולים מען קען דיך נישט אייננעמען און צום סוף וועט קומען א גוי און ער'ט דיך טאקע אייננעמען פון לבוא חמת ביז נחל ערבה ס'הייסט די גאנצע ארץ ישראל לבוא חמת פון אויבן נחל ערבה פון אונטן די גאנצע זאך קען מען אייננעמען.